בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף כ, מיר הייבן אן דף י ט עמוד ב', צען שורות פון אונטן, תנו רבנן. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים, כלל ישראל האט עולה רגל געווען, ולא היה להם מים לשתות, נישט געווען קיין וואסער, הלך נקדימון בן גוריון, איז געווען א גרויסע עושר, אצל אדון אחד, איז ער געגאנגען צו א גוי, אמר לו, האט ער געזאגט פארן גוי, הלוויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים, ער האט געוואוסט דער גוי האט צוועלף קוואלן וואסער, וואס ווי רש י איז מסביר, די קוואלן, נארמאל א קוואל האט וואסער פון זיך, די קוואלן איז נישט געווען געהעריגע קוואלן מיט אסאך וואסער, ס'טייטש, צו דעם האט עס געדארפט רעגן וואסער, עס געווען אזא בור וואס איז אויך געווען א קוואל, האט ער אים געזאגט בארג מיך די צוועלף בורות פון וואסער, ואני אתן לך שתים עשרה עיינות מים, און איך וועל דיר צוריק צאלן מיט וואסער, ס'טייטש, ער האט אים גאראנטירט אז נאך יום טוב נאך כלל ישראל וועט צוריק גיין עט עס צוריק אנגעפילט ווערן ס'טייטש ס'עט רעגענען און ער האט צוגעלייגט ואם איני נותן לך טאמער די וואסער קומט נישט צוריק ס'טייטש טאמער ס'רעגענט נישט הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף וועל איך דיר צאלן מיט צוועלף ככר כסף ס'איז אסאך געלט וקבע לו זמן ער האט קובע געווען א צייט אז טאמער ביז יענע צייט עט נישט רעגענען עט ער אים באצאלן מיט געלט כיוון שהגיע הזמן ס'איז אנגעקומען די צייט ולא ירדו גשמים, ס'איז נישט, ס'האט נישט גערעגנט, איז האט די גוי געשיקט בשחרית שלח לו, שגר לי, או מים, או מעות שיש לי בידך, שיק מיר אדער וואסער, ס'טייטש אדער רעגן, אדער צאלסטו מיר. שלח לו, האט נקדימון צוריק געשיקט, עדיין יש לי זמן כל היום כולו שלי הוא, ס'טייטש נאר אינדערפרי, כ'האב נאך א גאנצע טאג. בצהריים, נאכמיטאג, שלח לו, האט ווייטער די גוי געשיקט, שגר לי, או מים, או מעות שיש לי בידך, אדער געסטו מיר די וואסער, אדער רעגן, אדער צאלסטו מיר געלט. שלח לו, נקדימון צוריק געשיקט, עדיין יש לי שהות ביום, ס'נאך דא צייט אין טאג, במנחה, שוין געהאלטן ממש סוף טאג, איז ווייטער דער גוי געשיקט שלח לו שגר לי או מים, או מעות שיש לי בידך, שלח לו האט נקדימון צוריק געשיקט, עדיין יש לי שהות ביום ס'דאך דא אביסל צייט, לגלג עליו אותו אדון אמר, דער גוי האט זיך געלאכט, האט חוזק געמאכט, האט ער געזאגט, כל השנה כולה לא ירדו גשמים ועכשיו ירדו גשמים, א גאנץ יאר האט נישט גערעגנט יעצט וועט רעגענען, נכנס לבית המרחץ בשמחה, דער גוי אריין אין בית המרחץ בשמחה, ער איז געווען זעכער, ער האט געמאכט א שיינע פאר פויטיקע דא, ער וועט מאכן דא צוועלף ככר כסף, עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ, נקדימון, נכנס לבית המקדש כשהוא עצב, איז נקדימון אריין אין בית המקדש טרויעריג, און ווי די מפרשים זענען מסביר, אז ער איז נישט געווען דא טרויעריג אויף די געלט, ער איז געווען טרויעריג אז ס'איז נישט געשען א נס, ער האט געהאלטן ס'דארף געשען א נס, דארף רעגענען, נתעטף ועמד בתפילה, האט זיך געשטעלט דאווענען אמר לפניו רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, כ'האב נישט געטון פאר מיין כבוד, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי שיהו מים מצויין לעולי רגלים, כ'האב אלס געטון פאר דיין כבוד, מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעיינות מים והותירו, ס'האט שוין טאקע אראפ אזא מין רעגן אז די צוועלף מעיינות האבן זיך אנגעפילט און זיי האבן זיך נאך איבערגעפילט, איז עד שיצא אדון מבית המרחץ, ווען דער גוי איז ארויס מבית מרחץ, נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש, איז ער ארויס מבית המקדש, און כשפגעו זה בזה, אמר לו, ווען זיי האבן זיך געטראפן, האט נקדימון געזאגט פארן גוי, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך, וואס טייטש, ער האט אים געזאגט, דו ביסט מיר יעצט שולדיג געלט, איך האב דיר געגעבן מער וואסער, האט ער וודאי נישט געמאנט געלט, ער האט געמיינט צו זאגן, איך האב דיר צוריק געצאלט, אמר לו, האט דער גוי געזאגט, יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך, וואס טייטש, איך ווייס זייער גוט אז דער רעגן איז נישט געווען נאטירליך, און דער רעגן איז געקומען בזכותך, אבער פון דעסטוועגן זאגט דער גוי, אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך, שאוציא ממך את מעותיי, שכבר שקעה חמה וגשמים ברשותי ירדו, סא זאגט די גוי איך ווייס טאקע געשען א נס פאר דיר, און ס'איז קלאר ווי די טאג אז ס'איז געשען פאר דיר, אבער א דיל איז א דיל, אונז האבן מיר אפגעמאכט אז ס'גייט צוריק קומען ס'גייט רעגענען ביז צום שקיעה, למעשה די רעגן וואס איז געקומען שוין געווען נאכן שקיעה, איז במילא דו מוזט מיר צאלן געלט, אפילו די רעגן איז געקומען למעשה, ס'איז געווען נאך די צייט. חזר ונכנס בית מקדש, איז נקדימון צוריק אריין בית מקדש נתעטף ועמד בתפילה ואמר לפניו, האט ער געדאוונט האט ער געזאגט רבונו של עולם, הודע שיש לך אהובים בעולמך, ווייז אז דו האסט באליבטע אויף די וועלט, ס'טייטש מאך א נס אז מען זאל זען אז דו האסט צוריק געצאלט די וואסער באצייטנס, מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה, די וואלקענעס ס'איז געווען אין הימל האבן זיך צושפרייט, און מען האט געזען אז די זון איז נאך אין הימל, און ווי מ'וועט באלד זעהן אז בעצם ס'איז שוין געווען נאך די צייט פון שקיעה, נאר די זון האט זיך טאקע אפגעשטעלט בזכות נקדימון, באותה שעה, אמר לו האדון האט דער גוי געזאגט, אילו לא נקדרה החמה, היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך מעותיי, ווען נישט די זון וואלט דורך געשטראלט די וואלקענעס, וואלט איך געקענט מאנען די געלט, אבער יעצט אז ס'האט דורך געשטראלט, האב איך דערלייגט, וואס טייטש, די רעגן איז געקומען בעצייטענס, תנא, שטייט טאקע אין א ברייתא אז לא נקדימון שמו, ער האט בעצם נישט געהייסן נקדימון בן גוריון, אלא בוני שמו ער האט געהייסן בוני, ולמה נקרא שמו נקדימון, שנקדרה חמה בעבורו, אנדערע זענען גורס נקדמה, ס'טייטש די זון האט דורך געשטראלט די וואלקענעס אדער די זון איז געבליבן שטיין אין הימל בזכותו, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שלשה נקדמה להם חמה בעבורם, פאר דריי איז די זון געבליבן שטיין, משה ויהושע ונקדימון בן גוריון, תוס' אין עבודה זרה שמועסט אז למעשה דא מער, אבער די ברייתא דא רעדט פון די דריי, פון משה, פון יהושע בן נון, פון נקדימון בן גוריון. זאגט די גמרא בשלמא נקדימון בן גוריון, גמרא, ס'טייטש אונז ווייסט מען טאקע ס'איז געווען אזא מעשה במסורה אזוי ווי מ'האט יעצט געשמועסט, יהושע נמי, קרא, ביי יהושע שטייט א פסוק דכתיב וידם השמש וירח עמד, איז א קלארע פסוק אז ביי יהושע האט זיך די זון אפגעשטעלט, אלא משה מנלן, ווי זעהן מיר אין פסוק אז ביי משה רבינו איז אויך אזוי געווען, ענפערט די גמרא,

די זון האט זיך אפגעשטעלט, אלע גוים האבן דאס געזען, און דאס האט גורם געווען אז רגזו וחלו מפניך, זעהט מען א קלארע משמעות אין פסוק אז ס'איז אזוי געווען. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, א שטאט וואס דארט רעגנט נישט, און א שטאט דערנעבן רעגנט יא, איז א קללה פאר די שטאט וואס רעגנט נישט, און ממילא איז מען מתריע דארט. און די משנה האט אריינגעברענגט פון א פסוק אין עמוס, שטייט דארט וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש זעהן מיר אויך אזא ענין אז אין איין שטאט רעגנט אין איין שטאט רעגנט נישט זאגט אונז די גמרא אמר רב יהודה אמר רב אויף יענעם פסוק אין עמוס איז שתיהן לקללה אז ביידע שטעט איז א קללה סיי די שטאט וואס רעגנט נישט און סיי די שטאט וואס רעגנט יא פארוואס? ווייל אין די שטאט וואס רעגנט נישט ווערט אלעס אויסגעטרוקנט, און די שטאט וואס רעגנט יא רעדט זיך אויכעט אן אופן וואס רעגנט גאר אסאך און ס'מאכט אלעס קאלע, און ממילא יענע פסוק איז א געדאפלטע קללה. זאגט יעצט די גמרא, מ'האט דאך יעצט געזען א מימרא פון רב יהודה אמר רב, וואס פשטות אז מ'קוקט אין פסוק זעהן מיר נישט א געדאפלטע קללה, ער האט מפרש געווען אז בעצם מיינט עס א געדאפלטע קללה, יעצט וועט מען זעהן פארקערט ווי רב יהודה אמר רב דרש'נט כל מיני פסוקים וואס פון פסוק איז משמעות א קללה, און ער זאגט גאר ס'איז א ברכה. שטייט אין פסוק היתה ירושלים לנידה ביניהם אז ירושלים וועט זיין ווי א נידה צווישן אלע פעלקער, ס'טייטש בפשטות א קללה, אמר רב יהודה אמר רב, זאגט רב יהודה אמר רב פארקערט, לברכה, כנידה, מה נידה יש לה היתר, צום סוף ווערט א נידה מותר, אף ירושלים יש לה תקנה, צום סוף עט ירושלים געבויט ווערן, נאך א פסוק שטייט היתה כאלמנה אויף ירושלים, אמר רב יהודה לברכה ס'איז אויך א ברכה, כאלמנה ולא אלמנה ממש. אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אליה, ס'טייטש ירושלים איז היתה כאלמנה, אלמנה איז די מאן געשטארבן, אזוי ווי אלמנה פשט אזוי ווי א א פרוי וואס די מאן איז אוועק געפארן, די זעלבע זאך צום סוף וועט ער צוריק קומען דא אויך ירושלים צום סוף וועט געבויט ווערן, נאך א פסוק שטייט אין פסוק וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים אז כלל ישראל עט זיין נבזה ושפל צווישן די פעלקער, אמר רב יהודה לברכה ס'איז אויך א ברכה פארוואס דלא מוקמי מינן לא רישי נהרי ולא גזיריפטי, ס'טייטש אז די גוים עלן נישט ליב האבן כלל ישראל, כלל ישראל עט זיין נבזה ושפל, און אזוי ארום עט מען נישט אויפנעמען קיין אידן צו זיין רישי נהרי דאס איז ראשי נהר מענטשן וואס מאנען איין שטייער, גזיריפטי דאס איז פאליציאנטן, אזוי די גוים נעמען נישט אויף אידן נישט אויף רישי נהרי נישט אויף גזיריפטי, איז סיי די פאליציאנטן און סיי מענטשן וואס מאנען איין שטייער האט מען גאר שטארק פיינט, אזוי אז אידן קומען נישט אן אהין האט מען זיי נישט אזוי שטארק פיינט, זאגן מיר ווייטער נאך א פסוק, שטייט והכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, אחיה השילוני זאגט דארט בנבואה, קעגן ירבעם בן נבט וואס האט מחטיא געווען כלל ישראל מ'האט געדינט עבודה זרה, אז והכה השם דער רבונו של עולם כביכול וועט שלאגן כלל ישראל כש י נין הקנה, אזוי ווי מען שלאגט מיט א קנה במים אויף וואסער, אמר רב יהודה אמר רב, איז אויף דעם זאגט רב יהודה אמר רב לברכה, אז ס'איז א ברכה, פארוואס? דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מאי דכתיב, שטייט אין פסוק אין משלי, נאמנים פצעי אוהב, ס'טייטש בעסער די געשלעג פון א פריינד פון א אוהב, ונעתרות פארקערט פון נשיקות שונא א קוש פון א שונא, אנדערע פשט, זאגט רש"י ונעתרות

ווייל מה קנה זה עומד במקום מים, דער קנה וואקסט נאר אין א פלאץ וואס איז דא אסאך וואסער, וגזעו מחליף, און טאמער מען שניידט אים אפ וואקסט ער גראד צוריק, ושרשיו מרובים, ער האט אסאך שרשים, ואפילו כל הרוחות שבעולם, באות ונושפות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, אפילו אלע ווינטן קומען, קען מען אים נישט רוקן, אלא הולך ובא עמהן, ער ווארפט זיך מיטן ווינט, דממו הרוחות, ווען דער ווינט ענדיגט זיך, עמד הקנה במקומו, שטייט דער קנה אויף איין פלאץ, די זעלבע זאך כלל ישראל קען זיך ווארפן, ס'טייטש מ'קען אים שלאגן פון די זייט פון יענע זייט, אבער די שרשים זענען שטארק, מ'פליקט עס נישט אפ למעשה וואקסט עס צוריק און ס'שטייט אויף אזוי ווי פריערט, איז דאס אלעס געלעגן אין דאס וואס אחיה השילוני האט מדמה געווען און ממשל געווען כלל ישראל צו א קנה, אפילו טאקע שטייט והכה, אבער ווי נישט ווי מיט א קנה האט ממשל געווען צו א קנה, אבער בלעם הרשע בירכן, בלעם הרשע האט געבענטשט, אבער וואס האט ער ממשל געווען כלל ישראל בארז, אזוי ווי אן ארז שנאמר דאס שטייט אין פסוק כארזים, אין פסוק שטייט כארזים עלי מים, מען וועט שוין מסביר זיין וואס מיינט עלי מים, אבער שטייט כארזים איז ווי א טענענבוים, מה ארז זה אינו עומד במקום מים, א טענענבוים וואקסט נישט אין א פלאץ וואו ס'איז דא וואסער, איי ס'שטייט אין פסוק כארזים עלי מים, איז רש"י מסביר אז בלעם הרשע האט געזאגט כארזים, און דער מלאך האט צוגעלייגט עלי מים, ווייל ער האט געטוישט די קללה צו א ברכה, אבער בלעם הרשע האט נישט געמיינט עלי מים, ער האט געמיינט כארזים אזוי ווי א טענענבוים וואקסט אן קיין וואסער,

און ס'איז דערנאך, ס'שטעלט זיך שוין מער נישט צוריק אויף, און במילא פאר דעם האט בלעם דווקא אנגעכאפט דעם טענענבוים, ער האט געוואלט מאכן כאילו א ברכה, ער בענטשט כלל ישראל, א שטארקע טענענבוים, אבער למעשה אין דעם איז געלעגן א קללה, ולא עוד, זאגט די גמרא נישט נאר דאס, דאס טייטשט נישט נאר די מעלה וואס מען האט פריערט געזען ביי אחיה השילוני האט מדמה געווען צו א קנה, אז א קנה וואקסט אלעמאל צוריק, נאר ס'איז דא נאך א מעלה אין א קנה, אלא שזכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה, נביאים, וכתובים, מיטן קנה מאכט מען א פעדער, א קולמוס אמאל האט מען געמאכט פון קנים, א פעדער צו שרייבן תנך, ספרי ספרי תורה, נביאים וכתובים, און מילא נאך א מעלה אז מען איז מדמה כלל ישראל צו א קנה. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז, א מענטש זאל זיין ווייך ווי א קנה, נישט הארט ווי א טענענבוים, מעשה, שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, ער איז געקומען פון א פלאץ מגדל גדור פון זיין רעבן, והיה רכוב על החמור, ער איז געריטן אויף א חמור ומטייל על שפת הנהר, לעבן דעם וואסער, ושמח שמחה גדולה, ער איז געווען זייער פרייליך, והיתה דעתו גסה עליו, ער האט זיך גרויס געהאלטן, מפני שלמד תורה הרבה, ווייל ער האט געלערנט גאר אסאך תורה, מילא ער האט זיך גוט געשפירט, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, איז דארט אריבער א מענטש געווען זייער מיאוס, א עקלדיגע מענטש, ס'איז דא זאגן רשי זאגט ס'איז דא זאגן ס'איז געווען אליהו הנביא, אמר לו, האט דער מענטש געזאגט צו ר' אלעזר בר' שמעון שלום עליך רבי האט אים געגריסט, ולא החזיר לו, ר' אלעזר האט אים נישט צוריק געענטפערט, ער האט נישט צוריק געענטפערט שלום, נאר פארקערט, אמר לו, ער האט אים געזאגט ריקה, דו ליידיגע מענטש, כמה מכוער אותו האיש, ווי מיס ביסטו? איז טוט זיך שוין די מפרשים אז קען נישט זיין פשוט ער האט אים געזאגט ווי מיאוס ער איז דעם אויסקוק, איז דא טאקע מפרשים זאגן ער האט געמיינט זיינע מעשים איז געווען ניכר אויף אים ס'טייטש ער האט געמיינט רבי אלעזר ברבי שמעון האט געמיינט פון זיין אויסקוק אז ער טוט עבירות מילא האט ער אים געזאגט ווי מיאוס ביסטו שמא כל בני עירך מכוערין כמותך דיין גאנצע שטאט איז אזוי מיאוס אמר לו האט דער מענטש געזאגט איני יודע כ'ווייס נישט אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית, גיי צו דער וואס האט מיר געמאכט, צו דער אומן וואס האט מיר געמאכט, ס'טייטש צום רבונו של עולם, און זאג אים וואסער מיאוסע כלי האט געמאכט, וואס טייטש וואס האטס מיט מיר? איז רבי אלעזר רבי שמעון האט דאס געהערט, כיוון שידע בעצמו שחטא, האט ער פארשטאנען אז ער האט פוגע געווען דעם מענטש, און טאקע ווייטער ווי די מפרשים זענען מסביר, דער מענטש האט עס גענומען פערזענליך, ער האט עס גענומען אויף זיין מראה, און דאס האט רבי אלעזר רבי שמעון נישט אינזינען געהאט, וממילא, ירד מן החמור, ונשתטח לפניו, איז אראפ פונעם אייזל, און ואמר לו האט אים געזאגט נעניתי לך, כ'האב גערעדט קעגן דיר, מחול לי, זיי מיר מוחל, אמר לו, האט דער מענטש געזאגט איני מוחל לך, עד שתלך לאומן שעשאני, ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית, גיי צום רבונו של עולם איך בין דיר נישט מוחל ווילאנג גייסט נישט צום רבונו של עולם און זאגסט נישט וואסער מיאוסע כלי האט געמאכט, היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו, ר' אלעזר בר' שמעון האט נישט נאכגעגעבן, ער איז אים נאכגעגאנגען ביז ער איז אנגעקומען צו דעם מענטש'ס שטאט, יצאו בני עירו לקראתו, די מענטשן פון שטאט האבן געזען רבי אלעזר ברבי שמעון קומט צו גיין, והיו אומרים לו, האט מען געשריגן שלום עליך רבי רבי מורי מורי, אמר להם, האט דער מענטש געזאגט פאר די תלמידים וואס שרייען שלום עליך רבי, למי אתם קוראים רבי רבי ווער איז ענקער רבי, אמרו לו, האבן זיי אים געזאגט, לזה שמטייל אחריך דער וואס גייט אונטער דיר, אמר להם, האט ער זיי געזאגט, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל טאמער דאס הייסט א רבי, זאל זיך נישט מערן ווי אים אין כלל ישראל, אמרו לו, האבן אים די מענטשן געפרעגט דארט מפני מה, אמר להם כך וכך עשה לי, האט זיי פארציילט די מעשה, אמרו לו, האבן זיי אים געזאגט, אף על פי כן מחול לו, זיי אים מוחל שאדם גדול בתורה, ער איז א גדול בתורה, אמר להם, האט ער זיי געזאגט בשבילכם הריני מוחל לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן, ס'טייטש כ'וועל מוחל זיין וועגן ענק, עטץ בעטס מיר, אבער ער זאל מער נישט אזוי טון. מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון ודרש, לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז, ולפיכך, זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, וכן עיר שיש בו דבר או מפולת, אז א שטאט וואס איז דא דארט א מארד א מגיפה אדער מפולת בנינים פאלן צאם, איז מען אויך גוזר תענית מ'איז מתריע אין יענע שטאט. זאגט יעצט די גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מפולת שאמרו, דער דין אין די משנה, וואס מ'האט געזען, אז ס'דא א מפולת בנינים פאלן צאם איז מען גוזר תענית, דאס איז נאר בריאות ולא רעועות, א גוטע וואנט, א געלונגענע וואנט, א שטארקע וואנט וואס פאלט צאם, איז עפעס געשען דא, ס'איז עפעס א סימן פון הימל, אויף דעם דארף מען פאסטן. אבער אז א שוואכע וואנט פאלט צאם, דאך ס'איז א נארמאלע זאך, איז אויף דעם קערט מען נישט איבער קיין וועלט, אויף דעם פאסט מען נישט. און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, שאינן ראויות ליפול ולא הראויות ליפול, ס'טייטש דארף זיין א וואנט אדער א שטוב וואס ס'איז נישט ראוי זאל צאמפאלן, ס'איז נישט געמאכט זאל צאמפאלן, און ס'פאלט צאם, דאס איז עק וועלט, ס'האט דאך נישט געדארפט צאמפאלן און ס'איז צאמגעפאלן, אויף דעם פאסט מען. אבער אזא סארט וואנט וואס די דרך איז זאל יא צאמפאלן איז אויף דעם פאסט מען נישט איז די גמרא פרעגט גראד הי ניהו בריאות הי ניהו שאינן ראויות ליפול הי ניהו רעועות הי ניהו ראויות ליפול ס'טייטש פשטות וואס מיינט בריאות א געזונטע וואנט א געזונטע וואנט איז אינן ראויות ליפול ס'איז נישט ראוי זאל פאלן ס'טייטש די דרך איז ס'בלייבט שטיין ס'איז א שטארקע וואנט און די זעלבע זאך רעועות א שלעכטע וואנט איז דאך א וואנט וואס איז ראוי ליפול, ס'פאלט נארמאל, ס'פאלט נארמאל צאם, און וואס איז טאקע די צוויי דוגמאות וואס די ברייתא האט געזאגט, בריאות ולא רעועות, שאינן ראויות ליפול, ולא הראויות ליפול, אזוי פרעגט די גמרא, איז מיר וועלן שוין זעהן, די גמרא וועט ענטפערן אז ניין, ס'האט נישט קיין שייכות, ס'טייטש, ס'איז דא אזא זאך א גוטע וואנט וואס ס'איז ראוי ליפול, און טאקע א גוטע וואנט, א שטארקע וואנט וואס איז ראוי ליפול, איז אז ס'פאלט צאם, איז נישט עק וועלט, מ'פאסט נישט, און די זעלבע זאך, ס'איז דא א רעועה, א שוואכע וואנט, וואס דארף נאך אלץ נישט צאמפאלן, ס'איז נישט ראוי ליפּול. און טאַקע ווען אַזאַ וואַנט פֿאַלט צאַם, פֿאַסט מען אויך נישט, ווײַל ווי נישט ווי, ס'איז רעועה, ס'איז אַ שוואַכע וואַנט. די איינציקסטע היכי תּימצי, וואָס מ'עט פֿאַסטן אַ שטאָט, איז, דאַרף זײַן ביידע תּנאים, ס'דאַרף זײַן סײַ בריאות, ס'טײַטש, די וואַנט דאַרף זײַן געזונט, פֿריש, שטאַרק, און סײַ אינן ראויות ליפּול. איז לאָמיר זען טאַקע די היכי תּימצי'ס, זאָגט די גמרא, לא צריכא דנפֿלה מחמת גובֿהייהו, סטייטש טאמער סאיז דא א געזינטע וואנט א שטארקע וואנט אבער סאיז זעהר הויעך אז סאיז זעהר הויעך איז עס ראויות ליפול סקען צאמפאלן ווי שטארק זאל נאר נישט זיין און ווי ניי זאל נאר נישט זיין אז מבויט א וואנט צו הויך פאלט עס צאם איז טאקע אויף דעם זאגט די ברייתא אז אזא סארט הויכע וואנט איז אז ספאלט צאם פאסט מען נישט פארוואס ווייל סאיז ראויות ליפול סדארף זיין אין ראויות ליפול ווייטער נאך א דוגמא זאגט די גמרא אי נמי דקיימן אגודא דנהרא א שטארקע וואנט וואס איז ביים ברעג טייך וואס די וואסער זאפט זיך אריין אין די וואנט, איז אזא וואנט איז טאקע שטארק, ס'איז ניי, ס'איז פריש, ס'איז בריאות, אבער ווי נישט ווי, ס'איז ראויות ליפול, ס'קען צאמפאלן, פארוואס? ווייל די וואסער, די פייכטקייט, מאכט עס שוואך פון אונטן, איז ביי אזא זאך, אז א וואנט וועט צאמפאלן, וועט מען אויך נאך נישט פאסטן, ס'דארף זיין ביידע תנאים אזוי ווי מ'האט געשמועסט. זאגט יעצט די גמרא נאך א היכי תמצי, דא האבן מיר זעהן א היכי תמצי פארקערט, א וואנט וואס איז א רעועה, ס'איז א שוואכע וואנט, פון דעסטוועגן איז עס אין ראויות ליפול, ס'דארף נישט צאמפאלן, און וואו זעהן מיר אזא סארט דוגמא? זאגט די גמרא, כי ההיא אשיתא רעועה דהוה בנהרדעא, ס'איז געווען א שוואכע וואנט אין נהרדעא, א גאר א שוואכע אלטע וואנט, דלא הוה חליף רב ושמואל תותה, וואס רב און שמואל זענען קיינמאל נישט געגאנגען לעבן דעם וואנט אונטער דעם וואנט, ווייל זיי האבן מורא געהאט ס'וועט צאמפאלן, אף על גב דקיימא באתרה תליסר שנין, אפילו די וואנט איז בעצם געשטאנען אין שטאט דרײַצן יאר, ס'טייטש דרײַצן יאר איז געשטאנען א שוואכע וואנט, און ס'איז נישט צאמגעפאלן, איז דאס אזא סארט וואנט, איז א דוגמא פון א וואנט וואס איז רעועות, בעצם איז דאס א שוואכע וואנט, אבער אז ס'שטייט שוין דרייצן יאר איז עס אינן ראויות ליפול, ווייל וואס עפעס זאל עס צאמפאלן, זעסט דאך ס'שטייט שוין דרייצן יאר אזוי, וואס עפעס זאל עס פונקט צאמפאלן, איז דא וואלט געווען א הוה אמינא אז היות וואס שטייט שוין אזוי לאנג, יעצט אז ס'פאלט צאם, אפשר דארף מען איבערקערן די שטאט, מ'דארף פאסטן א גרויסע צרה, דא זאגט די ברייתא, די ברייתא לייגט צו ניין, היות וואס ס'איז רעועות, ס'איז ווי נישט ווי א שוואכע וואנט, פאסט מען נישט אויף דעם, און ווי מ'האט געשמועסט דארף האבן ביידע תנאים, ס'דארף זיין סיי געזונט, א בריאות, א שטארקע וואנט, און סיי אינן ראויות ליפול. אבער על כל פנים, מ'האט אנגעהויבן דא א מעשה, מ'האט געזאגט אז עס איז געווען א שוואכע וואנט אין נהרדעא וואס איז געשטאנען אזוי דרייצן יאר, און רב און שמואל זענען קיינמאל נישט געגאנגען אונטער דעם, אלץ א סכנה, זיי מורא געהאט די וואנט וועט צאמפאלן. זאגט די גמרא, יומא חד, איז געווען א טאג, איקלע רב אדא בר אהבה להתם, רב אדא בר אהבה איז אנגעקומען דארט אין שטאט, און ער האט שפאצירט מיט רב און שמואל, אמר ליה שמואל לרב, מ'איז געקומען דארט צו דעם וואנט, האט שמואל געזאגט צו רב ניתי מר נקיף לאמיר מאכן א רינגל פון ארום ס'טייטש לאמיר נישט אונטער גיין דעם וואנט לאמיר גיין א צווייטע פלאץ ס'איז א מקום סכנה אמר ליה האט רב געזאגט צו שמואל לא צריכנא האידנא היינט יעצט דארף מען דאס נישט טון פארוואס ווייל דאיכא רב אדא בר אהבה בהדן דנפיש זכותיה רב אדא בר אהבה איז דא מיט אונז ער האט א געוואלד זכותים, ולא מסתפינא, כ'האב נישט מורא, ס'טייטש ווילאנג ער גייט מיט אונז דארף מען נישט מורא האבן פון די וואנט ס'וועט נישט צוזאמפאלן, פארציילט די גמרא אן ענדליכע מעשה מיט רב אדא בר אהבה, אז רב הונא, הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא רעיעא רב הונא האט געהאט פעסער וויין אין גאר א שוואכע שטוב, אין א שטוב וואס האט געהאלטן ביים צוזאמפאלן, ובעי לפנוייה, ער האט געוואלט ארויסנעמען די וויין פון דארט, ער האט מורא געהאט אריינצוגיין, איז עייליה לרב אדא בר אהבה להתם, האט ער אריינגעטראגן רב אדא בר אהבה אין דעם שטוב, און משכיה בשמעתא עד דפנייה, ער האט אזוי געשמועסט מיט אים אין לערנען, און ביזדערווייל אז זיי האבן גערעדט אין לערנען, האט ער ארויסגעטראגן די פעסער וויין, אזוי האט ער געראטעוועט דאס גאנצע וויין. בתר דנפק, טאקע איז ער ארויסגעגאנגען נאכדעם מיט רב אדא בר אהבה פון שטוב, נפל ביתא, און די שטוב איז גראד צוזאמגעפאלן, ארגיש רב אדא בר אהבה, רב אדא בר אהבה האט געשפירט דא וואס איז געשען, איקפד ער האט מקפיד געווען, אז ער האט אים אזוי גענוצט, ער האט גענוצט זיין זכותים, סבר לה כי הא דאמר רבי ינאי ווייל ער האט געהאלטן ווי די מימרא פון רבי ינאי, וואס רבי ינאי האט געזאגט לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר, א מענטש זאל קיינמאל נישט שטיין אין א מקום סכנה און ער זאל זאגן, עושין לי נס, מען וועט מיר אוודאי טון א נס, פארוואס? ווייל שמא אין עושין לו נס, טאמער מען וועט אים נישט טון א נס, ואם תמצי לומר עושין לו נס, מנכין לו מזכיותיו, ס'טייטש אפילו מען וועט אים יא טון א נס, וועט אים עס אויך קאסטן מען וועט אראפנעמען פון זיינע זכותים, און דערפאר, דאס איז טאקע די סיבה וואס רב אדא בר אהבה האט מקפיד געווען אז מען האט אים גענוצט, מען האט אים אריינגעטראגן אזא שטוב, זאגט די גמרא אמר רב חנן מאי קרא, ווי איז דא א ראיה פון א פסוק וואו מען נעמט אוועק פון די זכותים פון א מענטש טאמער מען מאכט אים ניסים, דכתיב, שטייט אין פסוק ביי יעקב אבינו, יעקב אבינו זאגט קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, ער האט געהאלטן אז זיינע זכותים איז אויסגענוצט געווארן, צופיל ניסים געשען מיט אים, זעהט מען ניסים נוצט אויס זכותים. זאגט די גמרא, מאי הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה, וואס איז טאקע געווען די התנהגות'ן פון רב אדא בר אהבה אז ער האט זוכה געווען אז יעדער האט זיך פארלאזט אז פאר אים וועט געשען ניסים, זאגט די גמרא כי הא דאיתמר, שאלו תלמידיו לרב אדא בר אהבה, זיינע תלמידים האבן אים טאקע געפרעגט, במה הארכת ימים? וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים? אמר להם, האט ער זיי געזאגט, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, כ'האב קיינמאל נישט מקפיד געווען, כ'האב זיך קיינמאל נישט אויפגערעגט אין שטוב, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, כ'בין קיינמאל נישט געגאנגען פאר איינער וואס איז חשוב'ער ווי מיר, ער האט אלעמאל געלאזט חשוב'ערע מענטשן גיין פאר אים, ולא הרהרתי במבואות המטונפות, ער האט קיינמאל נישט מהרהר געווען אין דברי תורה, אין מבואות המטונפות, פלעצער וואס ס'איז דא דארט פארשמירט סועדזש וואס, האט ער קיינמאל נישט געטראכט דארטן לערנען, וואס ווי מ'וועט שוין זעהן, בעצם האט ער יעדע רגע פון טאג געטראכט אין לערנען, און ממילא אז ער האט געקענט זיך איינהאלטן פון טראכטן אין לערנען אין מבואות המטונפות, איז דאס געווען א גרויסע זכות. ווייטער זאגט ער ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, וואו ער איז געגאנגען ד' אמות, אלעמאל געטראכט, ער האט איבערגעחזר'ט דאס לערנען, און כסדר געגאנגען תפילין, ולא ישנתי בבית מדרש, לא שינת קבע, ולא שינת עראי, און נישט געשלאפן אין א בית מדרש אפילו נישט א שינת עראי, ולא ששתי בתקלת חברי, און ער האט זיך קיינמאל נישט געפריידט אז זיין חבר האט א תקלה, ולא קראתי לחברי בהכינתו, און איך האב קיינמאל נישט גערופן מיינע חברים בהכינתו, זאגט רש"י, מיט א כינוי של גנאי, דאס הייסט טאמער איינער האט אזא צונאמען וואס מען טשעפעט אים מיט דעם, ער האט קיינמאל נישט גענוצט די צונאמען, ואמרי לה בחניכתו, חניכתו איז אמאל א משפחה האט א געמיינע נאמען אדער א צונאמען, ער האט קיינמאל נישט גענוצט די נעמען, ער האט אלעמאל גערופן א מענטש ביים נאמען, קיינמאל נישט געטשעפעט קיין מענטש. זאגט אונז די גמרא, אמר ליה רבא לרפרם בר פפא, רבא האט געזאגט צו רפרם בר פפא, לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דהוה עביד רב הונא, פארצייל אונז פון די שיינע מעשים פון רב הונא. און ווי טייל מפרשים זענען מסביר ווי קומט דא אריין רב הונא, איז ווייל פריערט האט מען געזען אז רב הונא האט געהאט וויין ליגן אין שטוב, ער האט מורא געהאט עס ארויסצונעמען פון דארט, האט זיך באנוצט מיט די זכותים פון רב אדא בר אהבה, האט מיטגענומען מיט זיך רב אדא בר אהבה. און דערפאר ברענגט דא די גמרא אז מען זאל נישט מיינען רב הונא איז געווען עפעס א קטלא קניא, רב הונא איז אוודאי געווען א גרויסער צדיק, נאר וואס דארט געווען א מעשה מיט רב אדא בר אהבה, איז על כל פנים, פרעגט רבא צו רפרם בר פפא פארצייל מיר אויף רב הונא, אמר ליה, האט רפרם געזאגט צו רבא, בינקותיה לא דכירנא, פון זיינע יונגע יארן געדענק איך נישט, אבער בסיבותיה דכירנא, פון זיינע עלטע יארן געדענק איך, דכל יומא דעיבא, הוו מפקין ליה בגוהרקא דדהבא, יעדעס מאל ס'איז געווען א פארוואלקענטע טאג, א טאג וואס קען קומען א שטורעם, האט מען אים געטראגן אין אזא גאלדענע וואגן, נישט א וואגן וואס מ'שלעפט אויף רעדער, נאר א וואגן וואס מענטשן שלעפן אויף די אקסלען, מ'פלעג אין דעם טראגן אזעלכע חשוב'ע מענטשן, איז פלעג ער זיך אריינזעצן אין דעם דער רב הונא, וסייר לה לכולה מתא, און אזוי איז ער ארומגעגאנגען די גאנצע שטאט, וכל אשיתא דהוות רעיעתא, הוה סתר לה, און יעדע וואנט וואס האט זיך געוואקלט, האט ער געהייסן צונעמען, צונעמען דאס גאנצע וואנט, ווייל ער האט מורא געהאט אז ס'וועט קומען ווינטן, און ס'וועט מזיק זיין פאר מענטשן, האט ער צונומען די וואנט, אי אפשר למרה בני לה. איז טאמער די בעל הבית האט קענט צוריק בויען די וואנט, האט די בעל הבית צוריק געבויט א נייע וואנט, ואי לא אפשר בני לה איהו מדידיה, טאמער די בעל הבית געווען א ארעמאן, איז רב הונא אליין האט פאר יענעם צוריק געבויט די וואנט, אבער אזוי האט ער אויפגעפאסט אויף דער גאנצער שטאט. ווייטער, זאגט ער וכל פניא דמעלי שבתא, יעדע ערב שבת, הוה משדר שלוחא לשוקא, האט ער געשיקט שליחים אין מארק, וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי, זבין ליה ושדי ליה לנהרא, און אלע ירקות, וואס איז איבערגעבליבן סוף טאג האט ער אפגעקויפט און ער האט געהייסן אריינווארפן אין טייך אריין, פארוואס? ווייל ער האט מורא געהאט, נארמאל וואס טוט איינער וואס פארקויפט ירקות? ער פארקויפט, ער ברענגט אין מארק אלע ירקות וואס ער האט, וואס ער קען פארקויפן פארקויפט ער, און דאס איבעריגע פארקויפט ער מארגן, א ירק קען זיך נאך האלטן פריש א טאג, אבער פרייטאג, טאמער עס בלייבט איבער ירקות סוף טאג, קען מען עס נישט האלטן ביז זונטאג, ממילא די אלע ירקות וואס איז איבערגעבליבן איז געגאנגען אין גארבעדזש, איז גארנישט געבליבן מיט דעם, האט עס געדארפט ארויסווארפן, איז פארדעם רב הונא האט מורא געהאט אז די מענטשן וואס פארקויפן ירקות עלן נישט ברענגען קיין סך ירקות פרייטאג ווייל זיי עלן נישט וועלן דערלייגן דאס געלט און דערפאר האט ער געמאכט א מנהג יעדע פרייטאג האט ער אפגעקויפט אלע ירקות איז געבליבן אין מארק און אוועקגעווארפן אין טייך פרעגט די גמרא וליתביה לעניים וואס האט געדארפט אריינווארפן אין טייך ער האט עס קענט געבן פאר ארעמע לייט ענטפערט די גמרא ניין ווייל זימנין דסמכא דעתייהו ולא אתו למיזבן ער האט עס פרובירט טאקע אבער די ארעמע לייט האבן זיך אנגעהויבן צו פארלאזן אויף אים אז ער וועט קויפן די ירקות ער וועט זיי געבן און ער האט נישט געוואלט מען זאל זיך פארלאזן אויף אים ווייל ס'קען זיך מאכן אמאל אז ס'וועט נישט בלייבן גענוג ירקות, ס'דארף שוין זיין א גוטע וואך, די אלע ירקות וועלן זיך אויספארקויפן, ס'וועט כמעט גארנישט בלייבן, און די ארעמע לייט גייען זיך פארלאזן אז זיי וועלן קריגן ירקות און זיי וועלן נישט קריגן, זיי וועלן נישט האבן צו עסן, דערפאר האט ער דאס נישט געוואלט טון. זאגט די גמרא, ולשדייה לבהמה, וואלט ער עס געדארפט ווארפן פאר בהמות, געבן פאר בהמות צו עסן, ענטפערט די גמרא ניין קסבר, מאכל אדם אין מאכילין לבהמה, געהאלטן אז מ'טאר נישט פיטערן א בהמה א מאכל אדם, צוויי פשטים זאגט רש"י, אדער פשט ווייל ס'איז נישט קיין כבוד, ס'איז א זלזול אין די מאכל, אדער פשט אז ס'איז פשוט בל תשחית, מ'קען געבן פאר בהמה בהמה עסן, וואס דארף מען אים געבן מענטשן עסן? נאר וואס, רש"י זאגט לכאורה, האט עס אריינגעווארפן אין טייך איז דאך עס בל תשחית, זאגט רש"י טאקע אז די וואסער ווי ער האט עס אריינגעווארפן אין די טייך האט געפירט די ירקות צו א שטאט דערנעבן, און דארט האט מען שוין געגעסן. איי אבער פרעגט די גמרא, ולא ליזבניה כלל, פארוואס טאקע האט ער געדארפט טון די גאנצע זאך, וואס האט ער עס געדארפט קויפן? ענטפערט די גמרא, נמצאת מכשילן לעתיד לבוא, אזוי מ'האט פריערט געשמועסט, ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין א מצב אז דער מוכר הירקות זאל נישט ברענגען קיין ירקות פרייטאג און זאל מורא האבן ער זאל בלייבן שטעקן מיט די סחורה, האט ער אויסגעקויפט דאס גאנצע מעשה. זאגט די גמרא, רפרם איז ממשיך דא אין די מעלות פון רב הונא, זאגט ער כי הוה ליה מילתא דאסותא, אז ער האט געטראפן עפעס א רפואה, עפעס א מעדעצין, וואס ער האט געהאלטן קען אויפטון פארן ציבור, הוה מלי כוזא מיניה, האט ער אנגעפילט א גאנצע קריגל פון דעם, ותלי ליה בסיפא דביתא, ער פלעג עס הענגען לעבן דעם טיר פון זיין שטוב, ואמר און ער פלעג אויסרופן, כל דבעי ליתי ולישקול, ווער עס וויל זאל קומען און נעמען, ואיכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן אז מילתא דשיבתא הוה גמיר, ער האט געוואוסט וועגן דעם שד וואס הייסט שיבתא, וואס דער שד איז א שד וואס איז מזיק פאר איינער וואס וואשט זיך נישט די הענט פאר א סעודה, איז ער האט געוואוסט פון דעם, און מילא והוה מנח כוזא דמיא ודלי ליה, האט ער געהאנגען א קריגל וואסער ביי זיין שטוב ואמר, כל דצריך, ליתי וליעול, דלא לסתכן, איינער עס פעלט אים וואסער זאל קומען דא, ער האט ארויסגעלייגט וואסער, ער זאל זיך קענען וואשן, עס זאל נישט אריין גיין א סכנה די שד זאל אים נישט מזיק זיין, זאגט די גמרא ווייטער, נאך מנהגים פון רב הונא, כי הוה כרך ריפתא, ווען ער האט זיך געזעצט עסן א סעודה, הוה פתח לבביה, האט ער געעפנט די טויערן פון זיין שטוב ואמר, כל מאן דצריך ליתי וליכול, ווער ס'וויל זאל קומען און עסן, יעדע סעודה האט ער אזוי געעפנט די שטוב פאר געסט, אמר רבא, האט רבא געזאגט כולהו מצינא מקיימנא, די אלע זאכן וואס רב הונא האט זיך געפירט קען איך אויך, לבר מהא, חוץ די לעצטע, דלא מצינא למיעבד, דאס קען איך נישט טון, עפענען די שטוב פאר יעדע סעודה, משום דנפישי בני חילא דמחוזא, ווייל די סאלדאטן וואס דאס איז ארעמעלייט אין מחוזא זענען צו פיל, אלע וועלן קומען צו אים אין שטוב עסן, דאס איז איין זאך וואס ער האט נישט געקענט דערהייבן, וואס רב הונא האט יא געקענט דערהייבן.